לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון ס'וויל לערנען די צווייטע מאל די דברי הזוהר תחילת פרשת חיי שרה ס'איז געבויט אויף די ערשטע פסוק פון די פרשה ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ותמת שרה בקריית ארבע, ויבא אברהם ליספד לשרה, קודם כל וויל איך באדאנקען מיין ידיד ר' משה לעזער פארן מנדב זיין די היינטיגע שיר, ס'איז א גאר א וויכטיגע זאך, ס'איז נישט אזוי ווי אברהם אבינו האט געדארפט צאלן פאר די מערת המכפלה ארבע מאות שקל כסף ביני וביינך מה היא, יעדער דבר שבקדושה. מען צאלט פאר עס ווייזט עס אן אנדערע סארט חשיבות, ס'איז נישט בחינם, ס'קומט נישט פאר מיך אן בחינם, ס'קומט נישט קיינעם אן בחינם, און זייער שטארק מכיר טובה פאר די יעדע איינער וואס איז זיך משתתף אז ס'זאל קענען זיין, ס'זאל קענען געשען. לערנען אונז נאכאמאל די זוהר וואס מ'האט געלערנט פאריאר, אונז האבן עומד געווען אויף איין נקודה וואס מ'לערנט ארויס פון די זוהר לעצטע יאר, די נקודה פון חיות, די נקודה פון חיות במקום המיתה, ווען מ'גייט שלאפן, ווען מ'שטארבט ממש. אזוי ווי אלע דברי תורה בפרט אזעלכע קאמפליצירטע דברי תורה די זוהר רעדט וועגן קען מען אנקומען צו דעם אין אסאך אנדערע פלעצער מ'וויל קומען צו א קלארקייט. ערשטע זאך וואס אונז קוקן איז אז ס'איז דא צוויי וועגן צוויי חלקים פון יעדע מאל וואס מען ענדיגט א לעבן שטייט ויהי חיי שרה און מ'איז עומד אז ס'הייבט זיך נישט אן די פרשה ותמת שרה, קען זיין די ריכטיגע סדר, לכאורה די כראנאלאגישע סדר וואלט געדארפט זיין די צוויי פסוקים פארקערט, קודם ותמת שרה, נאכדעם, יעצט אז זי איז געשטארבן קען מען רעכענען וויפיל יאר האט זי געלעבט ויהי חיי שרה. די פסוק הייבט זיך אן פארקערט, ויהי חיי שרה ותמת שרה. ס'זעט אויס אז מ'קען עס ליינען, ויהי חיי שרה. שרה'ס חיים איז געווען אזויפיל און אזויפיל יאר, און א חלק פון איר חיים איז געווען ותמת שרה. דאס הייסט אז די זמן, וואס איז לכאורה א זמן הדין, לכאורה א זמן פון מיתה, א זמן פון עצבות, ותמת שרה, איז למעשה נישט אזא זמן פון עצבות. ס'ווערט נכלל אין די חיים פון שרה און דעמאלטס אזויווי מען זאגט ס'קומט זיך צוזאמען אסאך מפרשים רעדן אין פרשת ויחי ס'קומט זיך צוזאמען בשעת א מיתה א די גאנצע חיים וואס מען האט געלעבט אבער מער אקוראט דא איז די טייטש ויהיו חיי שרה אז די די ענדינגען זיך די שטארבן הייסט דאך אז ס'ענדיגט זיך די לעבן די ענדינגען זיך די ענדינגען זיך האט צוויי פירושים ס'דא א פירוש אויף ענדינגען זיך וואס איז טאקע א פירוש פון דין וואס איז טאקע א פירוש פון מ'קען זאגן כעס עצבות רע א זאך ענדיגט זיך ס'איז געקומען צום סוף מ'פילט זיך מ'פילט זיך שלעכט און ס'דא נאך א פירוש אויף די ענדינגען זיך אז די ענדינגען זיך איז א ויהיו חיי ס'איז געווען געלעבט. דאס א אנדערע פירוש אויף די מושג פון זיך ענדיגן, אויף די מצב פון זיך ענדיגן. און די ערשטע זאך וואס אונז ווילן דא מבחין זיין, איז אז דאס אזוי ווי אלעס גייט צוריק צו די אנהייב פון בריאת העולם, פון אדם הראשון, און די זוהר רעדט וועגן דא, וועגן דעם דא. מיטן די שטיקלן דא און ווי איך האב עס געברענגט איז עס ווי איך האב עס מסדר געווען נ"א, סוד ווען מען קומט אן די צווייטע פרק נ"א, סוד און מען זעט אז דאס איז איינע פון די וועגן וואס מען קען ארום דרייען די זאך וואס מיינט עס? אדם הראשון האט געזינדיגט, איז נגזר געווארן מיתה אויף די וועלט. עס איז דא אסאך פירושים וואס דאס מיינט, אין אנדערע ווערטער איז די פשט אז פארדעם וואלט מען געלעבט אויף אייביג, איז די פשט אז אדם הראשון האט געזינדיגט און עס איז געווארן אזא זאך אז מען שטארבט, דאס איז אוודאי איין פשט. אבער ס'איז אבער נישט אזוי נוגע צו אונז די פשט, אפשר קען מען חלומ'ען, מען זאגט ביי די לוויות בלע המוות לנצח אז מען זאל לעבן אויף אייביג, ס'איז אבער נישט נישט צו שטארק נוגע די פשט, לפחות צו די היינטיגע מינוט. אין אנדערע ווערטער ווען מ'וועט קומען מ'וועט זאגן אז מ'וויל ארויסגיין פון די חטא אדם הראשון וואס איז די גאנצע איינע פון די וועגן איינע פון די הויפט וועגן פון פארשטיין די מעשה פון די אבות איז אז ס'איז מ'הייבט אן ארויסצוקריכן מ'לערנט פרשת בראשית לערנט מען ס'איז געווען די חטא דאס לייגט די סטעידזש דאס איז אזוי ווי די די פראבלעם וואס אלע גאנצע תורה שטייט אויף, ס'דא א שאלה, דאס איז די קשיא, און נאכדעם כל התורה כולה, ס'איז אלץ אופנים און חלקים און פרטים ווי אזוי מען גייט ארויס פון די פראבלעם, און וויאזוי מ'איז מגדיר די פראבלעם, וועט מאכן א גרויסע נפקא מינה וויאזוי מען גייט ארויס דערפון און וואס וואסארא חלקים זענען עומד אויף ארויסגיין. איז דא איין חלק וואס איז לכאורה אזוי ווי די פשוט'ע פשט מ'וועט לעבן אויף אייביג, שוין דאס איז אפשר איז דא אזא חלק אבער למעשה האט מען נישט אויסגעפירט די חלק ווייל ס'איז זיכער אז שרה איז געשטארבן, שטייט טאקע ויהיו חיי שרה, זי האט געלעבט ווען זי איז געשטארבן, דאס הייסט ס'איז מרמז דא ס'הייבט אונז אן צו ווייזן אז עפעס האט זי אויפגעטון דלא כחווה דלא כאדם וחווה וואס זיי שטארבן, לכאורה איז דא עפעס א ויהיו חיי שרה זי לעבט, אבער וואס. און וועלכע חלק, וועלכע חלק פון דעם קען מען זאגן? און די זוהר מערקט טאקע אן, און דאס איז זייער וויכטיג אנצומערקן דא, ווייל ס'איז א, ס'איז א מדגיש די חלק וואס אונז ווילן עומד זיין, אז מ'רעדט דווקא פון שרה, ס'איז אזוי ווי אונז לערנען ביי אדם הראשון, אז די עיקר גורם, די עיקר גורם צו די חטא איז געווען חווה, אפילו אוודאי אדם האט אויך געזינדיגט, און אפשר די עיקר גזירת מיתה שטייט אויף אדם. אפשר שטייט די גזירת מיתה בכלל שפעטער ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון גן עדן. אבער על כל פנים, די פלאץ, איינע פון די גרעסטע פלעצער וואס איז מודגש איז ביי חווה. אויב אזוי, ווען מען וויל מדגיש זיין די יציאה, מען הייבט אן אז נגאל צו ווערן, מען הייבט אן ארויסצוגיין פון די גזירת אדם הראשון, אדם וחווה, וועט עס זיין מער בולט ביי די חווה, און אזוי ווי אויב אברהם אבינו איז אזוי ווי אדם, מען רופט אים האדם הגדול בענקים, א אדם, סוף סוף געווען עפעס א אדם וואס קען זיין א אדם, נעשה אדם נאמר בעבורך, איז חווה איז אוודאי די גרעסטע בליטה, די גרעסטע פלאץ וואס איז בולט. איז ביי חווה און דעם זאגט די זוהר ס'איז נישט דא נאך א פרוי אין די תורה ווי שטייט ויהיו חיי בכלל מען רעכנט נישט נישט דא נאך א פרוי אין די תורה וואס רעכנט די תורה רעכנט אירע לעבן און ווען ס'רעכנט רעכנט עס א חידוש א סגנון שטייט ויהיו חיי שרה שטייט נישט ויהיו ימי שרה אדער זי איז געשטארבן שטייט אז זי האט געלעבט ווייל דאס איז צו ווייזן אז שרה דא האט זיך אנגעהויבן די זאך לאפוקי חוה די הפך חוה חווה איז געווען אם כל חי וואס זי איז גורם אז אלע זאלען שטארבען און שרה איז די וואס צחוק עשה לי אלהים זי מאכט לעבעדיג זי מאכט פרייליך און ס'איז זייער גוט צו זעהן זייער קלאר צו זעהן אזוי ווי די עיקר קללה פון חווה איז געווען בעצב תלדי בנים זי איז מוליד בנים בעצבון און אז מ'נעטרעך מסביר וואס מ'קען פארשטיין אין דעם און אונזער מהלך פון היינט איז ווען שרה האט א קינד זי האט טאקע נישט געהאט קיין קינד פאר א לאנגע צייט וואס זי האט נישט געהאט קיין קינד פאר א לאנגע צייט האט מען נישט געוואלט, ס'איז דער טייטש, מען האט נישט געוואלט זאל האבן קינדער אזוי ווי אלע אנדערע מענטשן האבן געהאט קינדער, קינדער וואס זענען לאחר החטא, שרה דארף האבן קינדער, שרי לא אשתך לא תקרא שא שמרי כי שרה שמה, עס דארף האבן עפעס קינדער פון א שרה, פון אזא שרה וואס איז והיא חיה שרה, וואס איז נישט אזוי ווי חווה. וועגן דעם, וויאזוי הייסט שרה'ס זון? הייסט יצחק. דאס הייסט דער היפך, וואס קען זיין דער היפך פון עצב איז צחוק, דער היפך פון ואת עצב תעל די בנים איז צחוק עשה לאלהים. כל השומע יצחק לי, ויקרא אברהם שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק, שרה איז מולד יצחק. און אזוי ווי די כללית'דיגע גזירה אויף אדם, אויף אדם און חווה איז די גזירת מיתה, ווען שרה שטארבט איז דא חיים. און וואס איז אבער א בעסערע טייטש פון די גזירה פון דעם טויט? א בעסערע טייטש ווי איך האב אנגעהויבן איז די קאנצעפט פון זיך ענדיגן. און דאס קען זיין א חלק פון בעצב תלדי בנים פון בעצבון תאכלנה פון די נחש וואס ער איז נחש עפר לחמו. ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה די קינדער פון די אשה און די קינדער פון די נחש דאס זענען אלץ חלקים פון דעם וואס ווען מען ענדיגט א זאך ווען א זאך ענדיגט זיך פילט זיך עס שלעכט אנקומען צום סוף דאס הייסט אזוי ווי א מענטש'ס לעבן אנקומט צום סוף און באמת ווען מען טראכט אריין, דאס איז נישט ריכטיג, דאס מיין איך איז נישט מוכרח, מען קען מענטשן זיך אנקומען, ס'איז דאך דא פארקערט, ס'איז דאך דא אמאל מען זאגט מען ענדיגט מאכט מען א גרויסן סיום, סיום, מ'ברענגט אסאך מאל די ענין אז ס'שטייט רמז סמך מם אלף למד, די נאמען פון די שטן הייסט סיום מסכת אין לעשות, ווייל די שטן ער איז די מיתה, וואו איז מיתה, מיתה שטייט ביים סוף, אז איך ענדיג, ס'ענדיגט זיך א וואך, ווייסטו וואס איז געווען א גאנצע וואך, מען האט געטון, געארבעט, ששת ימים תעבוד, געארבעט וואס א מענטש דארף ארבעטן אין א וואך. סוף וואך, לפי די שטן, לפי די שיטת השטן, בעצבון תאכלנה, וואס הייסט בעצבון תאכלנה? א גאנצע וואך האט ער געארבעט, יעצט קומט ער עס צו עסן, יא, די זעלבע זאך יעדן טאג, מער בפרטיות, יעדן טאג ער האט געארבעט, ער גייט צו אדער נפאלי, ער קומט אהיים, אה, אזא שווערע טאג געארבעט, און ענדזשויט נישט זיין סאפער, וואס ער האט זיך געמאכט, יא, צי אמאל איז ער געגאנגען דירעקט, ער האט געשניטן די ווייצן, ער האט עס געקאכט, אדער ער האט געצאלט פאר די געלט וואס צאלט פאר די סאפער, און ער ענדזשויט עס נישט. ווייל עס האט זיך געענדיגט, עס כאילו כאילו אז ענדיגן מיט די ארבעט, כאילו אז ענדיגן וואס האט אויפצוטוהן, יעצט האסט שוין נישט וואס צו טוהן, אינדערפרי האט א מענטש שטייט אויף מיט חשק, שטייט אויף מיט ער קוקט פאר פאר די טאג, ער קוקט ער קוקט ארויס פאר די טאג, ער גייט עפעס אויפטוהן, עס האט שוין געענדיגט אויפטוהן, פילט ער זיך שלעכט, ער האט שוין נישט וואס צו טוהן, עס האט זיך געענדיגט, עס איז א צער, עס איז א ויהי לשון צער, עס איז געווען.

דאס הייסט בעצבון תאכלנה. דאס הייסט די זעלבע זאך בעצב תלדי בנים. דאס הייסט א קינד פארוואס האט מען געבוירט מען א קינד? ווייל עס ענדיגט זיך מיין לעבן. אזוי די גמרא זאגט. אלמלא אביסיני חטאי אני לא פונה לעולם. ווען אדם האט נישט געזינדיגט וואלט מען נישט געדארפט האבן קינדער אדער אפשר וואלט יא געהאט קינדער ס'וואלט נישט געווען נחשב קינדער קינד הייסט דאך נאר מגיע לכלל קינד בפני עצמו ווען זיין טאטע איז שוין נישט דא ווען זיין טאטע שטארבט כאילו איז די הייסט אז דא א טרויעריגע וועג פון האבן קינדער א טרויעריגע וועג פון אנקוקן און אנקוקן האבן קינדער די טרויעריגע וועג איז אז מען ס'ענדיגט זיך נעבעך די לעבן ענדיגט זיך דאס איז א צער דאס איז א עצבות דאס איז א דיפרעשען. א אנדערע וועג פון זאגן די זעלבע זאך איז, עס ווענדט זיך וויאזוי מען קוקט, וואס ס'א א דין משפט מען אפ אויף די וועלט, אויף די זאך וואס מען האט געענדיגט, איז דאך קומט אז די סוף איז א גמר דין, אזוי ווי סוף השנה איז א גמר דין, א זמן דין, עס ענדיגט זיך די יאר קומט ראש השנה א זמן הדין, שטייט אין פארשידענע ספרים אז סוף א טאג איז א זמן דין, מען גייט יעדן טאג גייט די נשמה ארויף איז א דין, די זוהר רעדט וועגן דעם דא. יעדע וואך שבת קען זיין אזא זעלבע זיין ענין ראש חודש יעדע מאל ס'ענדיגט זיך עפעס קומט א דין, אין אנדערע ווערטער, האסט געטון, נו לאמיר זען וואס האסט געטון, אדער אין אנדערע ווערטער, ס'האט זיך געענדיגט, איז די ענדונג אין זיך איז א דין, ס'האט זיך געענדיגט, שרעקליך, די לעבן האט זיך געענדיגט. אבער, אין פרשת בראשית פאר ס'איז געווען די חטא אדם הראשון איז נישט דאס געשטאנען. די לעצטע פסוק, ס'הייסט די זאך וואס ברענגט אונז אריין אין שבת פון מעשה בראשית, איז וירא אלקים את כל אשר עשה, והנה

די שבחים פון די מענטשן, ס'איז דא מדרשים וואס רעדן וועגן אשת חיל מי ימצא, שבח פון אברהם אויף שרה. און די טייטש, מ'זאגט א גוטע הספד, אשרי מי שנפטר בשם טוב מן העולם, זאגט א גוטע הספד, זאגט מען, והנה טוב מאוד אויף דעם מענטש'ס גאנצע לעבן, מען זאגט אז די סיום איז נישט קיין סיום לרע, ס'איז א סיום לטוב, ס'האט זיך געענדיגט, ס'איז אנגעקומען צו וואו ס'איז געדארפט אנקומען, מ'איז פרייליך אז ס'האט זיך געענדיגט. און נישט אז מ'איז פרייליך אויף אז ס'ענדיגט, ס'קען זיין אפילו אז די חלק הרע, פארקערט, נישט אזוי ווי מ'זאגט אז אפילו די ביסל חיות וואס מ'האט געהאט אנהייב איז אוועק איז שוין נישט דא, אלט, נאר פארקערט אפילו די ביסל שוועריקייטן וואס מ'האט געהאט איז שוין נישט דא ווייל מ'איז שוין געגאנגען צום סוף, מ'האט דורכגעמאכט די אלע שוועריקייטן, מ'האט דורכגעבראכן די אלע דינים, ס'איז שוין מער נישט דא, מ'האט צובראכן אלע נסיונות מ'האט עומד געווען, מ'האט צובראכן אלע נסיונות, און יעצט איז אלעס שוין גוט, יעצט איז שוין מנוחה, בא שבת בא מנוחה, ינוח בשלום על משכבו. דאס איז די גאנצע מעמד, די גאנצע עבודה פון אברהם אבינו אין די פרשה, רעדט טאקע וועגן די הספד, הגם כ'האב מעיין געווען היינט באמת על פי פשט הספד מיינט נישט וואס אונז רופן א הספד, זאגן א שבח, קען זיין ס'איז אויך א חלק, ס'איז משמע אפשר, אבער עיקר הספד מיינט ס'איז א דרך פון, ווי די גמרא זאגט אגרא דהספידא דלויי, וואס מ'זאל מאכן עורר זיין לבכי, הספד מיינט אז מ'קלאפט זיך אזוי, מ'מאכט תנועות, מ'איז מעורר בכיה, לספוד לשרה ולבכותה. אבער עס שטייט אויך אז מען זאגט דברי שבח, מען זאגט אזוי ווי עס שטייט אין די פסוק הוי אחי הוי אדון, ווי געוואלדיג איז געווען דער מענטש, און אפילו נישט נאר נאר דער הספד נאר די גאנצע קבורה פון רחל, איז אברהם זאגט ער דארף א מקום ואקברה מתי, מען לייגט אוועק דאס הייסט די קבורה, א קבורה באופן אין ארץ ישראל, שטייט א קבורה אין ארץ ישראל איז אזוי ווי מען גייט צוריק אין די גן עדן. אל עפר אתה ואל עפר תשוב, איז דא א נקבר בחוץ לארץ, וואס איז לכאורה ביז יעצט, הגם אפשר מענטשן האבן געוואוינט אין ארץ ישראל, אבער די ערשטע פרשה פון ארץ ישראל איז די פרשה פון קבורה בארץ ישראל, די קנין וואס אברהם אבינו האט קונה געווען ארץ ישראל צו קבורה, נקבר צו זיין, קבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח, קבור בארץ ישראל איז אזוי ווי מען גייט צוריק ווערט באגראבן, וואס מיינט באגראבן? עס האט זיך געענדיגט, דא שרייבט מען, כאילו מען שרייבט אויף מצבה אזוי מען פירט זיך היינט, דאס איז געווען די לעבן פון די מענטש, ויהי חיי שרה, דאס איז אזויווי א במקום א מצבה, דאס דאס שטייט אויף די שרה'ס מצבה, דעמאלטס איז נאכנישט געווען די מנהג צו שרייבן מצבות, אבער דאס איז די מעשה וואס מען זאגט, מען קען נישט שרייבן א שלעכטע מעשה, מען זאגט אוי ער איז געשטארבן, אפילו די ביסל גוט וואס ער האט געהאט איז שוין געענדיגט, קען זיין א גוטע מעשה, עס האט זיך געענדיגט די גאנצע. צרות, וויפיל צרות ס'איז געווען, און מ'האט יעצט לחיים, יעצט איז והנה טוב מאוד, ס'איז געווען א גוטע לעבן, ס'איז געווען א גוטע לעבן פון צרות, ס'איז געווען אברהם אבינו'ס הספד, דאס איז די וועג וויאזוי ער באגראבט איר, אברהם אבינו באגראבט איר אין א אופן וואס ס'איז לעבעדיג, ס'איז ס'איז געענדיגט, ס'איז זייער גוט, ברוך השם, ס'האט זיך געענדיגט, ס'האט געענדיגט די גאנצע לעבן, קען זיין ס'וואלט געווען, קען זיין נאך לעבנס, יא, מ'זאגט א צדיק איז יודע השם ימי תמימים, שטייט אין די מדרש די וואך, א צדיק האט גאנצע טעג, וואס הייסט ער האט גאנצע טעג, ער האט געענדיגט, ער איז משלים זיינע טעג, זאגסטו ער האט געקענט לעבן מער, אין אנדערע ווערטער מען האט אים געקענט געבן מער עבודות, מען האט געקענט געבן נאך וואס ס'האט געקענט זיין נאך א וואך, בסדר ס'וועט זיין נאך א וואך, זיין א אנדערע גלגול, ס'וועט זיין א אנדערע מענטש, עס האט נישט מיט דעם, עס איז נישט קיין פראבלעם, ער וויל נישט מער, דאס הייסט א שמח בחלקו, איינער ער ווייסט דאס איז זיין לעבן, ער האט געטון זיין לעבן, יעצט איז ער צופרידן, יעצט ינוח בשלום על משכבו, יעצט איז ער רואיג, יעצט איז ער, עס איז אים במנוחה, אזא סארט קבר, דאס איז די, אזא סארט קבר האט אברהם אבינו געוואלט באגראבן שרה אין ארץ ישראל, אזא סארט קבר, איך האב געהאט א. רבי האט געזאגט בשם זיין מאמע אז די ארץ ישראל'דיגע בתי חיים זעהן אויס ווי א ווי א חתונה זאל, זעהן נישט אויס טרויעריג, די חוץ לארץ'דיגע בית חיים זעהט אויס טרויעריג, אזוי כך מקובלני מפי א אידישע מאמע ערגעץ, אז א ארץ ישראל'דיגע בית חיים זעהט אויס לעבעדיג, מען רופט עס בית החיים, ס'איז א לשון סגי נהור, אבער ס'קען זיין ויהי חיי שרה, אויב מען קוקט אויף די וועלט אין א פרייליכע וועג, האט געלעבט, געענדיגט זיין לעבן. יעצט אונז האבן געלערנט אמאל וועגן אברהם אבינו שטייט ויהי זקן ושבע, איז געווען זאט יא געווען זאטע יארן גענדיגט אזוי ווי ואכלת ושבעת דאס איז נאך א גוטע דוגמא פאר די חילוק פון די בעצבון תאכלנה ביז די ואכלת ושבעת וברכת אז די סטרא אחרא שטייט צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר א רשע איז קיינמאל נישט זאט ווייל זיין סיום ער ווייסט נישט ווי צו מאכן א סיום ווייסט נישט ווי צו מאכן א ברכה אחרונה עס איז דא א סיבה פאר דעם ווייל ער איז סטאק אין זיין חסרון סטאק אין ממלא זיין תאוות. און דער צדיק, ער איז אוכל לשובע נפשו, ער איז זאט, זאגט ער, ויהי חיי שרה, דלא כחוה. דאס איז די ערשטע ווארט וואס מען זעט, וואס פון דעם קען מען בויען זייער אסאך זאכן. יעצט לאמיר פון דעם גיין ווייטער צו נאך איין מהלך אין די זוהר וואס רעדט וועגן די נקודה פון וויאזוי מען קען ענדיגן, קען זיין א חלק פון שמחה, א חלק פון שבח, א חלק פון מנוחה. דאס איז אין די ערשטע חלק פון די זוהר, וואס איך האב גערופן די ערשטע פרק, רעדט די זוהר וועגן יונה הנביא. און די זוהר לייגט פאר יונה הנביא אלס א דוגמא, אלס א משל, א ציור. פאר די מעשה, די מעשה אז זאכן ענדיגן זיך, די טאג ענדיגט זיך, היום פנה, יא, היום יפנה, נעילת שער, די לעבן ענדיגט זיך פון א מענטש.

ער האט געוואלט ענדיגן ער האט נישט געענדיגט אבער ער האט זיך געוואלט ענדיגן די שליחות ער האט באקומען די צד הדין פון די שליחות ער האט באקומען גיי זאגן נינוה העיר נא עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת ער האט נישט געוואלט ער האט אנטלאפן פון זיין נבואה ער האט אנטלאפן פון ארץ ישראל ווייל דארט איז שורה די שכינה ער וויל נישט גיין אין ארץ ישראל סיי ער האט געענדיגט

די זוהר איז עומד אויף א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, מ'דארף פארשטיין סיי אין די משל סיי אין די נמשל, שטייט אז די רגע וואס מ'האט אריינגעווארפן יונה אין די ים, ויעמוד הים מזעפו, דאס איז דאך עפעס א פלא פון א זאך, ס'הייסט כאילו זיי האבן געזאגט. אז די סיבה פארוואס די שיף דערטרינקט זיך איז וועגן יונה, לאמיר אים אריינווארפן און נישט אונז, וועט די ים זיין רואיג, די ים איז דאך ברוגז כאילו אויף יונה, די אייבערשטער איז ברוגז אויף יונה אז ער זינדיגט, אים דארף מען מעניש זיין, מ'וועט אים אריינווארפן, יעצט קענען אונז גיין לחיים ולשלום. אבער אויב מען טראכט אריין אביסל איידעלער, אביסל קלארער אין די דמוי פון די ים. מוז מען פארשטיין אז די הים הולך וסוער עליהם דאס איז אזויווי א דמוי פון די פון די גבירות פון די דין מ'קען זאגן די דין פון די אייבערשטער דער זוהר זאגט די דין פון די מלכות די שכינה הייסט א ים בפרטיות די חלק השכינה וואס איז מנבא די נביאים מ'האט גערעדט פאראיאר אביסל א הסבר אין דעם הייסט א ים און ס'איז ברוגז אויף אים ס'איז ער טוט נישט וואס ער דארף עס איז ברוגז ס'דא א גרויסע דין. אין דער רגע וואס איז מקוים כאילו די דין, ס'איז דאך לכאורה נישט, דאס איז נישט א זמן פון ויעמוד הים מזעפו, יעצט איז נישט רואיג, יעצט איז צרות, און מען זעט טאקע אין די פסוק וייראו האנשים יראה גדולה, האבן זיך פארכאפט א מורא'דיגע פחד, ווייל ס'איז דא עפעס אזוי ווי א מורא'דיגע אינטערעסאנטע סתירה אין דעם מצב, די מינוט וואס מען טאפט אריין די יונה, דער זוהר ברענגט פון א מדרש, ווי עס איז געווען ממש מ'האט אים אריינגעשטעפט אביסל און די ים איז געווארן רואיג מ'האט אים צוריק ארויסגענומען גלייך איז דער ים געווארן אנגעהויבן צו ווייטער זיך שטורעמען בקיצור מ'ווארפט אריין יונה און ס'איז רואיג עס איז שטיל די שטילקייט איז דאך א מורא'דיגע מאוימ'דיגע שטילקייט די קאלם זאגט די ים איז רואיג יונה און יונה איז אין דער ערד יונה איז אין די וואסער יא אזוי ס'איז אזוי ווי אמאל א מצב וואס מ'האט געהארגעט די מענטש און יעצט איז עפעס א מורא'דיג שטיל ס'איז אזא עירי שרעקעדיגע שטילקייט. ס'איז נישט אמת'דיג שטיל. יונה איז דאך אין די וואסער. יונה איז דאך. מ'האט אים געהארגעט, מ'האט דא געהארגעט א מענטש. יא אפשר חייך קודם, מ'דארף מעיין זיין די הלכה צו מ'מעג אזוי טון, צו זיי האבן געמעגט, וואס איז די חשבון. ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך. געהארגעט דא א מענטש און יעצט איז שטיל, ס'איז רואיג. ברוך השם, מ'קען פארן רואיג, מ'פארט, די שיף הייבט זיך אן צו פארן ווייטער שיינערהייט. און די זוהר איז באמת עומד אויף דעם. אויף דעם ויעמוד הים מזעפו, דאס איז די גרעסטע פלא, די גרעסטע חידה וואס דער זוהר וויל דא פארשטיין, און בפרט לויט ווי דער זוהר טייטשט אז ים טייטשט די שכינה, וואס דער טייטש אז יעצט איז ער רואיג, יעצט טוט זיך די ערגסטע זאך. זאגט דער זוהר, דאס איז אזוי ווי דער מענטש וואס עורו נא כי בכל לילה נשמתכם עולה למעלה, זיין נשמה גייט ארויף אויבן, דאס הייסט ווי ס'גייט עס אין די ים, די ים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד, ס'גייט אריין אין די אין די כסא הכבוד אין די ים, ס'אלס א זעלבע זאך. דאס הייסט ס'דא א זמן פון דין, ס'ענדיגט זיך די טאג, מ'ווערט מיד, ס'גייט אויס די כח פון די טאג, ויהיו חיי שרה. אבער יעצט זאגט דער זוהר און דער זוהר דרשנ'ט עס דארף עס פארשטיין אין די פסוקים וואס יונה זאגט שפעטער אין זיין קאפיטל תהלים וואס יונה האט געזאגט ותעל משחת חיי מבטן שאול קראתי שמעת קולי ער איז ניצול געווארן. דאס איז דאך די אמת די המשך המעשה וואס עס איז נאך בהעלם מען זעט עס נישט, די מענטשן אויף די ספינה זעען עס נישט אבער אונז וואס זענען קוקן די מעשה ווייטער זעען אונז עס איז טאקע געווען א גרויסע דין אבער ויעמוד הים דאס הייסט מתוך די אריינווארפן זיך אין ים מתוך די אל בריחי שאול ירדתי איז אראפגעגאנגען אין די בריחי שאול צום סוף איז אזוי ווי מען קען זאגן נידון לחיים, ער איז נידון לחיים, און אזוי געשעט זאגט די זוהר פאר יעדע מענטש יעדע נאכט, מען זאגט חדשים לבקרים רבה אמונתך, כמעט יעדע מאל, די רמק דא איז מעורר, אפשר אמאל מאכט זיך אז א מענטש שטארבט יא אויב מען איז אין שלאף, אבער כמעט אלעמאל, רוב נעכט גייט ער שלאפן און ער שטייט אויף אינדערפרי, אנדערע ווערטער ס'איז דאך ממש תחיית המתים, ונאמן אתה להחיות מתים. די מצב וואס איז דא אין דעם החלק דין פון דעם עצבון ווען מען גייט שלאפן בעצבון בערב ילין בכי ולבוקר רינה צום צופרי שטייט ער אויף מיט א פרישקייט מיט א נייע נשמה דאס הייסט מ'האט אים דן געווען לטוב דאס הייסט אין אנדערע ווערטער דער אייבערשטער האט געזאגט וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ער האט נישט געזאגט ס'איז דא מוות הייסט ער האט געזאגט די מדרש טוב מאוד טוב מוות מ'קען עס פארשטיין אלס מוות ס'וואלט געווען א שלעכטע פשט און מ'קען עס פארשטיין אלס טוב מאוד. און זאגט די זוהר דו דארפסט פארשטיין אז די רגע פון גמר דין ווען ס'האט זיך געענדיגט אין אנדערע ווערטער ס'איז געווען א גרויסע קטרוג אויף יונה מען ווארפט אים אריין אין די ים ס'איז א גרויסע והאניה חשבה להשבר ס'שטורעמט די וואסער אויף אים די רגע וואס ס'איז אויסגעפירט דאס איז א רגע פון מנוחה א רגע פון שמחה און די זוהר פרעגט וויאזוי קען זיין ס'דא דא לכאורה א סתירה למשל שטייט דא אין פסוק ובאבוד רשעים רנה, צווייטע מאל זאגט מען החפץ אחפוץ במות רשע. די גמרא ברענגט וועגן דעם אנדערע פסוקים, די אייבערשטער האט נישט צופרידן, נישט במנוחה, נישט בשמחה, ווען ס'איז דא אפילו א איבוד רשעים, אפילו די דין, אנדערע ווערטער, אפילו ווען ס'געשעט א דין, אפילו די דין איז ריכטיג, דארף מען מאבד זיין רשעים. צו מ'רעדט פון רשעים צו מ'רעדט פון רע, די רמ"ק איז מעיר דא, מ'קען נישט זאגן יונה איז נישט געווען א רשע, אפשר אבער די חלק הנ"ל די עוולה וואס ער האט געטון, מיט די דין ס'ווערט געשען א דין ס'איז ריכטיג, לכאורה זאגן אונז געווענליך אז ס'איז נישט כ'האלט נישט גוט, די אייבערשטער האט נישט ליב, די אייבערשטער האט בעסער ליב מ'זאל תשובה טון. זאגט די זוהר יא, אבער דאס איז דווקא כשלא נתמלא סאתם, דאס איז די לשון הזוהר, כשלא נתמלא סאתם. דעמאלטס איז דער אייבערשטער נישט צופרידן מיטן דין ווען עס איז נתמלא סאתם איז ער יא צופרידן ס'איז א שווערע שטיקל זוהר לכאורה ווייל ווי פשט איז דאך לכאורה פארקערט לא נתמלא סאתם איז דאך אזוי ווי א קלענערע דין פארוואס זאל מען זיין א דין אויף איינעם וואס איז נאכנישט נתמלא סאתם אפשר פאר עפעס א סיבה פאר עפעס אין דעם רחמים אמאל זאגט מען כדי ס'זאל נישט זיין כלה אינגאנצן ס'זאל נישט זיין קיין כליה טוט מען עס פארדעם די גמרא רעדט וועגן אידן וואס זיי האבן גע'גלו'ט שני שנים לפני ונושנתם איז לא נתמלא סאתם נתמלא סאתם דאך טייטש די גרעסטע דין מ'גייט ענדיגן ס'איז דא אזויווי א שיעור יא מ'ענדיגט די שיעור וויפיל מ'קען זינדיגן ס'איז נישט די ענדיג דאס איז סוף העולם קץ כל בשר בא לפני דאס הייסט נתמלא סאתם.

חצי אכלה בם, חצי כלים והם אינם כלים. וואס דאס מיינט איז, אז די מצב אינמיטן, די מצב וואס מען טוט אביסל ברוגז, און אביסל נישט, דאס איז א שווערע מצב, דאס איז נישט קיין מצב וואס איז במנוחה. אלזא נישט, ס'איז נישט קיין תיקון אויך נישט, ס'איז נאך אלץ דא גבורות כסדרן, לאמיר זאגן מ'איז שוין מוותר, מ'וועט נישט טון אלעס, ביום פקדי ופקדתי, א קאמפליצירטע א שווערע מצב דעמאלטס איז נישט טאקע נישט די רנה דעמאלטס איז נישט די רנה אבער ווען מען קומט אן צום סוף די סוף פון יעדע זאך ווען ס'איז די סוף שוין אפילו אויב ס'איז מצד די מות מצד די טוב מאד טוב מות איז עס טאקע מות ואתם אסורו איז דאס נאר ווי ס'זעהט אויס ווען מען קוקט אויף בעצבון אזוי ווי בעצבון תאכלנה ווען מען איז נישט צופרידן אבער די סוף פון יעדע זאך די סוף אפילו פון א גרויסע דין. איז א געוואלדיגע מנוחה, דאס הייסט די טייטש ווייל די דין האט זיך געענדיגט, דאס הייסט יעצט כביכול די שכינה, מען וועט קוקן אין די שכינה, מען וועט קוקן, ס'פילט זיך אן, ס'פילט זיך אן מיט גבורות, ס'פילט זיך אן מיט גזירות, ס'פילט זיך אן, ס'פילט זיך אן, אויסגעליידיגט די גאנצע זאך, יעצט ויעמד הים מזעפו ס'איז שוין נישטא גארנישט, ס'איז נישטא קיין שום גבורות, קיין שום דין, ס'איז גארנישט דא. אין אנדערע ווערטער די מצב איז די בעסטע מצב פון פועל זיין רחמים פון אויפטון רחמים ווייל בשעת וואס ער האט שוין אויסגעגעסן אויסגעגאסן יא שפך חמתו על עצים אויסגעגאסן זיין גאנצע חימה און ס'קען זיין ס'איז טאקע געשען פון דעם פארשידענע חרבנות מ'איז טאקע געשטארבן אבער ס'איז געענדיגט די דין. ס'איז מער, ס'האט מער נישט קיין דינים. ס'איז אזוי ווי די משל פון דעם, איך זאג א משל, א באוויסטע מעשה'לע פון איינע פון די קלוגע אידן וואס זאגט, זיי געפארן אין א, אין א וואלד, געטראפן א רויבער, און דער רויבער האט געזאגט ער גייט אים שיסן, האט דער איד משכנע געווען דער רויבער ער זאל קודם שיסן אביסל אויף זיין רעקל און אביסל אויף זיין הוט, פארשידענע תירוצים, ביז ער בעט אים שיס מיך נאך איין מאל אין די אנדערע זייט פון די הוט, איך ווייס, און דער רויבער זאגט איך האב מער נישט קיין בולעטס, איך קען מער נישט שיסן, זאגט ער אה דו האסט נישט קיין בולעטס, יעצט וועל איך דיך, קען איך זיך מתגבר זיין אויף דיר, זענען גלייך, איך קען דיך נאך געבן א שטויס און געענדיגט מיט דיר. אז אין אנדערע ווערטער אמאל אויסנוצן די גאנצע דין איז א גוטע עצה, דאס איז א משל, ס'איז א משל הדיוט, א משל גס פאר די ענין. אויסנוצן די גאנצע דין איז זייער א גוטע זאך, נוץ אויס, ווארף אריין יונה אין די וואסער, לאמיר ענדיגן מיט די וואך, לאמיר ענדיגן מיט די טאג. טראכט אסאך מאל וועגן טבילה, טהור יום, טבול יום, יא? טבול יום איז די טייטש, וואס איז טמא געווארן היינט נעכטן ביינאכט, מען גייט אין מקווה, לאמיר ענדיגן מיט די טאג, דאס איז די איינציגסטע וועג מען קען ארויסגיין פון דעם, יא, ווילאנג ס'איז אינמיטן די טאג איז נאך אלץ נישט ריין, ס'איז נאך אלץ נישט באבוד רשעים, ס'איז נאך נישט אפילו באבוד רשעים, ס'איז דאך אביסל שלעכט, אביסל, מען דארף ענדיגן מיט די טאג, ווארף עס אריין אין ים, ווארף עס אריין אין וואסער, בידך אפקיד רוחי, מען ווארפט אריין די גאנצע זאך אין ים. יעצט אז ס'איז שוין נישטא קיין דינים, מען האט געענדיגט מיט די גאנצע דינים. דאס הייסט מ'האט געענדיגט, ס'דא א גמר, יעצט קען מען זיך ארומדרייען און זאגן אה, אז ס'איז שוין נישטא קיין דין, קען מען שוין טרעפן די טוב, קען מען שוין מאכן והנה טוב מאוד. די זעלבע זאך, מ'דארף רעדן, פארשטיין אז אברהם און שרה זענען נישט געקומען גלייך נאכן חטא אדם הראשון, און די זוהר מערקט אן אז ס'איז געווען אינצווישן נח. וואס איז די טייטש? נח איז אזוי ווי געענדיגט די דין. ער האט חרוב געמאכט די גאנצע וועלט, ס'איז געווען א מבול, אויסגעגאסן אלעס וואס איז דא. יעצט צוביסלעך קומט אברהם און שרה, און זיי קענען ענדיגן. זיי קענען טרעפן אין די סיום העולם אין די קץ כל בשר, די זעלבע זאך וואס מ'זאגט ס'דא קץ ימין, ס'דא קץ הימין, ס'דא קץ הימים, ס'דא א קץ וואס איז נישט גוט און ס'דא א קץ וואס איז א לעבעדיגע קץ, קץ משיחיה, די לעבעדיגע סוף איז מתוך התבוננות, מ'קען זיך מתבונן זיין אין דאס וואס אלעס ענדיגט זיך, און דאס וואס מ'ענדיגט זיך קען מען זאגן אנשטאט זאגן ס'האט זיך געענדיגט קען מען זאגן מ'האט אויסגעפירט, קען מען זאגן מ'האט משלים געווען, מ'האט אנגעקומען צו פערפעקשאן, אנגעקומען צו שלימות. און דאס איז די זאך וואס שרה האט געטון בעסער פון חווה, די זוהר זאגט נאך א זאך פון חווה, אויף חווה זאגט מען בא נחש על חווה והטיל בה זוהמא. אויף שרה זאגט מען זי איז געווען ביי די נחש ביי פרעה ביי אבימלך אבער לא נתתיך לנגוע אליה ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו אברהם גייט ארויס פון מצרים דאס הייסט אז מען האט אויסגעגאסן די גאנצע אריינגאנג ביז אין מצרים אריין ביזן ביתו של פרעה און ער קומט ארויס מיט אלעס וואס ער האט אינגאנצן פון די אראפגיין אין מצרים פון די ענדיגן מיט אלעס יעצט איז שוין נישטא קיין רע יעצט איז שוין נישטא קיין דין יעצט הייבט זיך אן פון פריש א נייע מעשה ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים רבי שמעון איז מסביר אז מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים דאס איז מרמז אויף אלע מדריגות פון די אצילות העכערע מדריגות הייסט מאה שנה ס'הייסט נאך א אחדות שבע שנים ווערט מען שוין צוטיילט עס איז אלץ און אלע הייסן חיים אלע זענען מתעורר געווארן לחיים אלע זענען געווארן תחיית המתים אין די וועג אין די התעוררות פון שרה ויהי חיי שרה.